אויכעט כנהוג אז מען לערנט א פסוק פון די פרשת השבוע וואס מען האט געלייענט בשבת זו מיט פירוש רש י, און מבאר איר אזוי אין אזא מין אופן וואס אף על פי אז דארט איז דא כמה שאלות, האט דאס רש י אליין באווארנט אז אפילו בן חמש למקרא זאל דאס פארשטיין, נישט דארפן אנקומענדיג צו קיינע פירושים, וויבאלד ער איז נאך נישט שייכות צו קיין אנדער לימוד אחוץ פירוש רשי, און וואס פירוש רשי איז אלא אני לא באתי לפרש אלא פשוטם של כתובים, ווי רשי אליין זאגט כמה פעמים בנוגע לפירושו על התורה. וואס לפלא הכי גדול איז דווקא אין רשי פון היינטיגע סדרה איז דא א פירוש אין א פסוק? וואס אלע קאכן זיך אין דעם, דאס איז א מאמר וואס שטייט אין תענית אין נגלה, אין גמרא, שטייט אויכעט אין זהר, שטייט אויכעט אין מדרשים, און סיי די פירושי השס, סיי פירושי הזהר, סיי פירושי המדרשים קאכן זיך אין די מאמר, רשי ברענגט אראפ די מאמר און דעם גארנישט ניט מפרש, אנדערע פשטני המקרא שטעלן זיך אויכעט אויף דערויף און סתם מאכן אין דערויף א גאנצע שקלא וטריא. מפרשי רש י שטעלן זיך אויכעט אויף דערויף מיט א גאנצע אריכות, מיט א אריכות וואס איז אינגאנצן ניט שייכות צו פשוטו של מקרא, און ניטא אויף דער אריכות קיינע רמז אין פירוש רש י,

רמזי התורה סודות התורה, אבער לכל לראש אט זאגט רשי אני לא באתי לפרש אלא פשוטו של מקרא דארף זיין אויסגעהאלטן אינגאנצן על פי דרך הפשט סיידן נאר דארט וואו רשי אליין זאגט לא ידעתי וכיוצא בזה. וואס דאס איז אויפן פסוק אין קאפיטל מ א, און פסוק נ', וואס דארטן שטייט אז ביי יוסף'ן זענען געבארן געווארן די זין בטרם תבוא שנת הרעב, איז רש י מעתיק די ווערטער בטרם תבוא שנת הרעב, ווערט זיך דא די שאלה אין פשוטו של מקרא, למאי נפקא מינה? ווען זיי זיינען געבארן געווארן, און נאך מער ער איז ניט זאגט ניט דעם זמן בדיוק, ער זאגט נאר אז מען זאל וויסן זיין אז ס'איז געווען טרם תבוא שנת הרעב, אמאל זאגט מען אז דער זמן בדיוק מען זאל וויסן ווי אלט יענער איז געווען מאיזה סיבה שתהיה, דא קען מען אזוי ניט זאגן ווארום טרם תבוא שנת הרעב איז געווען כמה שנים. על כל פנים זיבן יאר זיכער, ווארום ס'איז דאך געווען די שבע שני השובע, און אף על פי כן איז ער מוסיף די טרם תבוא שנת הרעב וואס לכאורה איז מה משמיענו אין פשוטו של מקרא, ברענגט רש י אראפ די מאמר פון תענית וואס דארטן זאגט אמר ריש לקיש אז מען לערנט אפ אז אסור לשמש מטתו בשני רעבון, אז בשעת ס'איז דא א צער אין וועלט בדוגמא פון א רעב, איז אט א דעמאלט דארף נישט זיין דער ענין פון דעם פארגעניגן, און דערפאר איז מען דא מדייק בטרם תבוא שנת הרעב, אז דעמאלט איז געווען דער ענין וואס איז געבארן געווארן די קינדער, וואס עד כאן ווי דער מאמר. ווי ער זאגט אין גמרא און ווי רש י ברענגט אים אראפ בתוספות פון די ווארט מכאן כפי שידובר לקמן, וואס אויף דערויף שטעלט זיך גלייך תוספות על אתר אין גמרא און זאגט היתכן יוכבד נולדה בין החומות, במילא איז דאך דאס געווען אין שנות הרעב דערפאר וואס מ'איז דאך אנגעקומען אין מצרים אין שנה שנה שניה פון רעב און זי נולדה בין החומות, היינט ווי קומט דאס אז לוי האט עובר געווען אויף דעם איסור פון שני רעבון? על דרך זה פרעגט מען אויך אט די שאלה פון יצחק'ן, וואס ביי יצחק'ן שטייט אז ס'איז געווען א רעב און ער איז געבליבן אין גרר, און דערנאך ווען ארכו לו שם הימים האט געזען אבימלך מצחק את רבקה אשתו, וואס דאס איז בשנות הרעב, טאר דאס נישט זיין. רש י באווארנט גאר לכאורה נישט די גאנצע קשיא. מען קען נישט זאגן אז רש י האלט אז אין פשוטו של מקרא איז דאס נישט געווען, נישט ביי יוכבד און נישט ביי יצחק, רש י אליין ברענגט דאס בפירושו על התורה. ווען מען לערנט אין ויגש אז ס'איז געווען שבעים נפש זאגט רש י אז בפרטים געפינט מען עס שישים ותשע, נאר יוכבד נולדה בין החומות, בנוגע רבקה מצחק, יצחק מצחק את רבקה אשתו, טייטשט רש י אפ אז דאס איז געווען דער ענין, וואס דעמאלט איז געווען דער ענין פון הרעב, און מ'האט אים געדארפט אנזאגן אל תרד מצרימה מיט די גאנצע אריכות. מ'פארענטפערט כאמור אלע מפרשים סיי אין שס אנהייבנדיג פון תוספות, סיי אין מפרשי הזהר וואס אין זהר פון היינטיגע פרשה ברענגט ער אויכעט אראפ די מימרא מתענית, און סיי ביי די מפרשי החומש ובפרט אין די אריכות אין אור החיים. וואס מאכט א גאנצן שטורעם דעם תירוץ וואס מען זאגט אזוי ווי תוספות פארענטפערט, אזוי ווי דאס א ענין פון א מנהג חסידות איז יוסף האט זיך נוהג געווען מיט דעם הידור מה שאין כן לוי, מאכט ער א שטורעם היתכן ווי קען מען דאס זאגן אויף לוי וואס תומיך ואוריך לאיש חסידך, זאל ער זיך ניט נוהג זיין, ניט אפהיטן א ענין וואס דער לשון אין דערויף איז אסור. מען געפינט טאקע אסור אויף א ענין פון א הידור, ווי מפרשי השס ברענגען, אבער אף על פי כן שטייט זיך אויף דערויף אסור, און לוי וועט עס ניט אפהיטן. ועל דרך זה מיט נאך שאר מפרשי התורה און מפרשי הזוהר וכו', און רש י ברענגט עס און לכאורה פארענטפערט ניט די גאנצע שאלה. בנוגע צו יצחק'ן קען מען נאך פארענטפערן בדוחק על כל פנים, אז וויבאלד אז מען זאגט אז ארכו לו שם הימים, איז קען זיין אז אין אריכות הימים איז דורכגעגאנגען דער רעב אויכעט. וואס דאס שטימט אבער נישט דערמיט וואס מען זאגט בארץ ההיא בשנה ההיא, און רש י טייטשט אפ אז בשנה ההיא איז געווען א שנה קשה. אפילו מען זאל דאס וועלן ווי ס'ניט איז פארענטפערן בלייבט נאך אלץ די קשיא פון יוכבד וואס נולדה בין החומות.

וואס דאס איז מצד דעם עצם ענין. דערנאך קומט צו נאך א קשיא אין רש י מיניה וביה, דער לשון אין גמרא איז אז פריער שטייט אסור, דער גאנצער תוכן, דערנאך שנאמר בטרם תבוא שנת הרעב. רש י וואס שטעלט זיך דאך אויפן לשון הכתוב, איז ער מוסיף פאר דעם ווארט אסור זאגט ער מכאן אז אסור לשמש בשני רעבון. ווייסט דאס כמדובר כמה פעמים אז רש י זאגט מכאן איז ניטא קיין איבעריגע ווערטער אין רש י באווארנט רש י מען זאל נישט קיין טעות האבן אז מען האט עס אפגעלערנט פון פריער, זאלסטו וויסן זיין אז פון פריער איז קיין אפלערנונג נישט נאר מכאן לערנט מען דאס אפ. אז מען הייבט אן זוכן וואו האט מען דאס געקאנט אפלערנען פון פריער, דארף מען גארנישט זוכן, רש י זאגט בפירוש. אז בשעת אבער מען גיבט א קוק אין רש י קוקט דער עולם וואו שטייט עס אין רש י, ס'א רש י מפורש אין נח, בשעת רש י דערציילט און שטעלט זיך אויף פשוטו של מקרא ביי נח'ן אז שטייט אז מען האט אים אנגעזאגט ער זאל אריין נח ובניו און דערנאך ואשתו ונשי בניו, זאגט רשי אז אסור וויבאלד אז דער עולם איז געווען בצער, איז דערפאר אסורין בתשמיש בתשמיש המטה. במילא איז פארשטאנדיג וואס רשי זאגט מכאן ניט פון דארטן, ס'איז אבער ניט פארשטאנדיג וואס הייסט ניט פון דארטן, רשי אליין איז מפרש אז דארטן איז געווען דער טעם דערפאר וואס אז דער עולם איז בצער טאר ניט זיין דער ענין. איז וואס דארף מען אנקומען צו דעם לימוד און רשי נאך מוסיף, זאלסט וויסן זיין אז דאס איז מכאן נוסף אויף דער קשיא אויב אזוי וואס דארף דער פסוק זאגן בטרם תבוא שנת הרעב, ווען דער פסוק וואלט עס נישט געזאגט וואלט מען דאס געוואוסט פון דעם ציווי ווי ס'איז געווען ביי נח'ן ער זאל אריינגיין באזונדער הוא ובניו און דערנאך אשתו ונשי בניו. מיט נאך כמה דיוקים כפי שיתבאר לקמן. בנוגע צו פירוש רשי על התורה אין דעם פסוק בטרם תבוא שנת הרעב, איז דאך דא נאך א דיוק, וואס רשי איז דאך מעתיק און אזוי איז דאך דער לשון הכתוב בטרם תבוא שנת הרעב, במילא וואס האט רשי אויכעט געדארפט זאגן אז דער איסור איז אין שנת רעב? וואס זאגט רש י שני רעבון לשון רבים? אמת איז טאקע דאס איז דער לשון ווי דער לשון שטייט אין גמרא, אבער ווי גערעדט כמה פעמים, אפילו ווען רש י זאגט רבותינו דרשו, ברענגט ער אויכעט אראפ דעם לשון ווי ס'איז מתאים לפי פשוטו של מקרא אויב דאס איז נאר מתאים מיטן תוכן המאמר.

ועל דרך זה אויכעט, וויבאלד אז דער רש י שטעלט זיך אויפן פסוק בטרם תבוא שנת הרעב, און זאגט אפילו ניט אז אמרו רז ל צו וכיוצא בזה, נאר ס'איתא בגמרא, נאר ער זאגט אז דאס איז אפגעטייטשט, און מכאן אז אסור לשמש בשני רעבון האט ער געדארפט זאגן וואס מען לערנט אפ פון פסוק, פון פסוק לערנט מען נאר בשנת הרעב. איז אויך מוכרח צו זאגן אז אין פשוטו של כתוב איז דער טייטש טאקע אין פסוק שטייט שנת הרעב, און בנוגע אבער וואס רש י ברענגט אראפ פון פשוטו של מקרא מוז מען זאגן אז דאס איז שני רעבון, וואס איז דא דער חילוק אין פשוטו של מקרא? ווארום ס'ווערט זיך די שאלה פון וואנעט ווייס ער אז דאס איז שנת רעב, ס'קען זיין אז היינט איז רעב און מארגן וועט ווערן שובע, בשעת אבער ס'גייט דורך דריי יאר אדער שני רעבון על כל פנים צוויי יאר מער ווי איינמאל,

וואס דאס פארשטייט אפילו א בן חמש למקרא אויכעט אז א זאך טרעפט זיך איינמאל בכל המדינה, קאן זיין אז ס'א צופעליגע זאך האט דער ווינט פארטריבן די וואלקן במקום אחר און ניט געווען דעם דעם סתיו צי דעם חורף ניט געווען חורף און ניט געווען קיין רעגן, אבער אז די גאנצע שנה וועט זיין א רעב ווייס מען נישט. און וויבאלד אז דער רעב האט זיך געענדיגט נעכטן, און פון וואנעט ווייס ער אז דערפאר איז דאס זאל ער קומען זיך מצער זיין, ניט מקיים זיין די מצוה און זיך מצער זיין פון שארה כסותה ועונתה לא יגרע. ווארום מ'קען ניט זאגן אז ווי מפרשים פארענטפערן אז דא רעדט זיך ווען ס'איז געווען חשוכי בנים און דאס רעדט זיך ליל טבילה וכו', רש י האט בפירושו נישט געבראכט פון די צווייטע מימרא אין גמרא אז די וואס האבן נישט קיין קינדער מעגן, און האט נישט געבראכט וועגן ליל טבילה איז נישטא אין פשוטו של מקרא אין פירוש רש י נישט. מען מוז געפינען אין רש י, וואס געפינט מען אין רש י, אדער אט דאס וואס א בן חמש למקרא דארף גאר נישט אנקומען צום רש י, אז ס'טרעפט זיך איין זאך איין מאל ווייסט מען נישט ווי ס'וועט זיין נאכאמאל.

ווארום ער קען ניט וויסן, קען זיין אז ס'איז ניט קיין שנת רעב, דאס איז מער ניט ווי א מקרה הוא, אז דאס וואס האט ניט געוואקסן קיין תבואה ניט דערפאר וואס דאס איז א שנה קשה של רעב, נאר דערפאר ווייל צופעליג האט א רוח פארטריבן איז אין די שדה ניט געוואקסן, אין די מדינה איז ניט געוואקסן אדער אפילו בכל הארץ כולה אבער מער ניט ווי א דורכגייענדע זאך, און ס'האט זיך געענדיגט נעכטן, פארוואס טוט ער זיך היינט מצער זיין? וואס דערפאר מוז רש"י משנה זיין, ברענגט ער אראפ שנת הרעב, בשעת אבער מ'דארף אפלערנען דעם איסור, איז אט אט דעמאלט איז געווארן דער ענין פון שני רעבון. ווענדט זיך די שאלה אויפן פסוק, דאס איז ביים בן חמש למקרא קיין קשיא נישט, יוסף האט געוואוסט אז דאס איז שנת הרעב, ער האט דאך פותר געווען דעם חלום, דעם חלום, און האט פותר געווען אז ס'וועט זיין שבע שני רעב. און האט געוואוסט אז דאס איז שנה ראשונה, במילא אז ס'איז געקומען דער ערשטער טאג פון דעם ערשטן שנת רעב איז שוין געווען ביי יוסף'ן דער איסור, במילא האט געדארפט זיין בטרם תבוא שנת הרעב, ניט אפילו שנה שלימה התחלה פון שנת רעב, ער זעט אז ס'איז מקוים געווארן דער חלום, האט ער שוין געוואוסט אז דאס איז זיבן יאר

שכלתם און דערנאך האט מען מורא געהאט פאר בנימין ווארום דאס איז שוין צוויי מאל האט שוין די זאך געטראפן. על פי זה ווערט אויכעט פארענטפערט די מעשה מיט יצחק'ן און די מעשה מיט יוכבד. יצחק מצחק את רבקה אשתו יצחק האט ניט געוואוסט קאן זיין אז מארגן ענדיגט זיך דער רעב אפילו מען זאל נישט טייטשן ארכו הימים דער רעב איז נפסק געווארן אפילו אז מען זאל זאגן אז דער רעב האט אנגעהאלטן. כדי אבער ניט מקיים זיין דעם ציווי פון פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה, וואס דאס איז א ציווי וואס דער בן חמש למקרא האט שוין געלערנט פון פריער, בשעת יצחק האט דאס געדארפט מקיים זיין, ווען ער איז מונע אט דעם ציווי, מ'האט געמאכט א שטורעם היתכן פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה? איי וואס ס'איז געווען אין די פרי געווען א רעב, פון וואנעט ווייסטו קאן זיין ס'האט זיך שוין געענדיגט. איז נישט געווען קיין חלום, נישט געווען קיינע זאכן. דער זעלבער תירוץ איז בנוגע צו לוי יוכבד נולדה בין החומות. אמת טאקע, ס'איז געווען שוין א יאר מיט עפעס מער פון א יאר, ס'איז געווען שנה שניה האט זיך אנגעהויבן, איז געווען א ענין פון רעב, אבער ס'איז בכל יום ויום האט געקאנט בטל ווערן. במילא צוליב דערויף ניט מקיים זיין פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה וואלט געווען שני רעבון דריי יאר איז די קשיא א קשיא דא אפילו קין צוויי יאר ניט געווען אין צווייטן יאר איז מען ערשט אנגעקומען אין אין מצרים און דאס איז געווען ניין חדשים פאר דערויף איז דאס אדער געווען אין אנהייב פון צווייטן יאר אדער נאך געווען אין ערשטן יאר. איז וואס הייסט ער זאל נישט מקיים זיין פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה. איי איז דאך די קשיא מיט די יוסף האט דאך מפרסם געווען דעם ענין, מ'האט דאך אים געמאכט משנה למלך, און ס'איז געווען מיט א פרסום הכי גדול, מיט די חרטומים ואין פותר אותם לפרעה און מ'האט געזאגט שבע פרות וכו', און מ'האט געזען אז די חלומות זיך שוין אנגעהויבן נתקיים ווערן. והראיה א יאר איז שוין דא התחלה פון א יאר איז שוין דא אדער א גאנץ יאר על כל פנים התחלה פון א יאר און נאך מער יעקב האט געשיקט איינקויפן בר אין מצרים איז דאך א סימן אז זיי האבן געוואוסט פון חלום יוסף און מען האט געוואוסט אז יש שבר במצרים איז ווי קומט עס צו לוי'ן האט שוין רשי דאס באווארנט בנוגע אין דער פרשה וישב, זאגט רשי בתחילתו אין חלום בלא דברים בטלים, אז לוי האט דערהערט און געזען אז דער חלום איז נתקיים געווארן, איז דאס אין חלום בלא דברים בטלים, אמת טאקע א מקצת חלום איז אמת, אבער אז ס'זאל זיין זיבן יאר איז אין חלום בלא דברים בטלים, זיבן יאר איז א גוזמא, גענוג א יאר. בשעת ער קומט דערצו א ציווי פון פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה, האט לוי זיך נישט געטארט מעכב זיין, ווארום ער האט פון איין זייט דעם ציווי וואס דער בן חמש למקרא ווייסט דערפון, פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה, ער ווייס אז אין חלום בלא דברים בטלים, ער ווייס אז ס'איז דורכגעגאנגען מער נישט ווי א יאר נאך קיין חזקה אויך ניטא. אפילו עס זאל זיין אפילו א חזקה ווייס ער נאך אויך נישט ווי דער דין איז ביי זיי וויבאלד עס איז דורכגעגאנגען כאמור מער נישט ווי א עפעס א התחלה פון שנה שניה און נישט קיין שנה שלימה ווארום ס'איז דאך שוין נולדה בין החומות במילא איז געווען הורתה ניין חדשים לפני זה. ביי איין און איינציגן מענטשן וואס איז געווען שייך איז דאס מער נישט ווי ביי יוסף'ן, ער איז געווען פותר אותם לפרעה, ער האט געוואוסט אז בלעדי האלוקים וועט זאגן שלום פרעה, אז דאס איז נישט זיין א חכמה, דאס האט ער געהערט פון דעם אייבערשטן און דורך אים גיט איבער דער אייבערשטער. בשעת לוי איז געווען אין ארץ ישראל און מען האט נאכנישט געוואוסט אז עוד יוסף בני חי, ווארום ס'איז געווען ניין חדשים פארן אנקומען אין מצרים, האט נאך נישט געוואוסט אז דאס רעדט זיך וועגן יוסף'ן, מ'האט גערעכנט אז דאס א איש מצרי, א איינער פון די שרי פרעה, א משנה למלך פרעה, איז אמת טאקע חרטומי פרעה און ביי פרעה'ן קען זיך אמאל חלומ'ען א ריכטיגע זאך, אבער זאגן אז זיין חלום אין חלום בלי דברים בטלים, מה דאך ביי בנו של יעקב, איז אין חלום בלי דברים בטלים על אחת כמה וכמה אין א חלום פון פרעה מלך מצרים האט לוי נישט געטארט שלא לשמש מטתו ס'בלייבט נאך אבער אלס די שאלה פון דאס וואס רשי זאגט ביי נח'ן וואס זאגט רשי מכאן און באווארנט און שולל בשעת דארט זאגט רשי אליין אז ס'איז געווען בצער דערפאר איז אסור.

וויבאלד אבער אז דא שטייט אט דער ענין, איז אט דא ווערט דער ענין פון מכאן אז בשני רעבון, און דערפאר ווייס מען אז ניט מען זאגט אז ביי עם איז שני רעבון אז ביי עם איז רעב. דער פירוש הפשוט אין דעם איסור איז אז אף על פי וואס ער געפינט זיך ברווח, וויבאלד אבער אז די שנה איז א שנת רעבון, כאטש אפילו ער איז א גביר און האט באווארנט פון פריער, אז אף על פי כן איז זיכער אסור פונקט ווי ס'איז געווען ביי יוסף'ן. און פון וואנעט קען מען דאס אפלערנען מער נישט פון דאנעט, ווארום דארטן איז געווען דער ענין, ס'איז געווען א ענין וואס עולם בצער, ס'איז געווען. לכתחילה אנגעזאגט הונדערט צוואַנציק יאר, האט נח געזאגט מיט דער נבואה אז ס'הייבט אן גיין א מבול, אף על פי כן האבן זיי אים ניט געגלייבט, אבער נח האט זיך יא געגלייבט, ער האט זיך געוואוסט אז דאס איז ויאמר הוי' אל נח, און האט געגלייבט אויף אזויפיל טאקע מקטני אמנה, אבער ער האט געבויט הונדערט און צוואנציג יאר געבויט א תיבה.

וואס על פי זה זענען מתורץ די אלע דיוקים, און אט דא זעט מען נאך מערער אויף וויפיל אין רשי מדויק יעדער ווארט, אז רשי זאגט מכאן, איז דאס נישט סתם אויף מאכן לייכטער דעם לימוד, דאס באווארנט גלייך רשי אז פריער האט געהאט אן ארט וואס איז בדומה לזה, אף על פי כן פון דארטן קען מען ניט אפלערנען אף על פי וואס אין פסוק שטייט שנת הרעב איז דער פשט בנוגע צו די מעשה שני רעבון שנה שני רעבון אסאך יארן מיט די אלע דיוקים האמורים לעיל.